סאו היינט איז ניטל, סאו גיימיר רעדן ווער איז געווען, וואס איז ניטל, וואס איז ווער ער איז געווען, ווער איז געווען דעם יאשקע. ווייסט א מאדנע זאך, די די קריסטשען האבן אזוי פיינט די אידן, און זייער גאנצע גלויבונג הייבט זיך אן פון א איד, ס'איז קוקו, ס'איז נישט צו פארשטיין, זיי האבן אזוי פיינט די איד, וואס האסטו פיינט די איד, ווען נישט די איד האסטו דאך נישט קיין, האסטו נישט קיין געטשקע. דאס האב איך געטראכט אז דאס איז די אינערליכע די אינערליכע שנאה. עכט האבן זיי אים אויך פיינט געהאט? ניין, אים האבן זיי זייער ליב אבער זיי קענען נישט סובל זיין די איד אזוי ווי כאילו זיי האבן א געוויסע ווייסט א מענטש ווען ער פילט גילטי פאר עפעס אזוי ער טרייט אוועקצושטופן די גילט ער קען נישט סובל זיין אז זיין דאס איז א איד מילא איז ער אויפגערעגט אויף די איד יא. ס'איז למעשה געווען אזוי, ווען איז ער געווען? דו ווייסט, זיי רעכענען דאך די יער טו טאוזענד טווענטי, אבער די יארן שטימען נישט, יא, אפילו די גוים היינטיגע צייטן ווייסן אויכעט אז ס'איז א, אז די יארן שטימען נישט, ווייל, ווייל אונז ווייסן די חשבונות ווען, ווען ער איז געווען, ער איז געווען אין די צייטן פון. רבי יהושע בן פרחיה, רבי יהושע בן פרחיה איז געווען ביי די זוגות אין די משנה אין אבות, יא ער איז געווען די צווייטע דור פון די זוגות און ער איז געווען, ער איז געווען זיין תלמיד. ווער דער יאשקע איז געווען, איז געווען א מעשה אזוי, עס איז געווען פון א פרוי, זי האט געהייסן מרים, זי איז געווען פון די בית חשמונאים, און זי איז געווען זייער א שיינע מיידל, זייער א צניעות'דיגע מיידל און א געלונגענע מיידל, און די מעשה איז געווען, עס איז געווען א, איר, איר חתן וואס האט איר מקדש געווען איז געהייסן יונתן, ער איז געווען א ריזיגע תלמיד חכם, און די. און די מעשה איז געווען אמאליגע צייטן איז געווען קידושין מען פלעג געבן א רינגל מען פלעג האבן עכטע קידושין נאכדעם האט מען געווארט א יאר אין א מיטוואך פון דעם ווארט מען די יאר אין די מיטוואך יא מען האט געווארט א יאר אין א מיטוואך און די מיטוואך פלעג מען מאכן די חתונה יעדע מיטוואך פלעג מען מאכן נישואין און די סיבה וואס מען האט געווארט א יאר איז געווען כדי א מיידל זאל זיך צוגרייטן א חתונה צו האבן שוין נאכדעם איז געווען די מיטוואך וואס האט מען חתונה געהאט מיטוואך ווייל דאנערשטאג איז די בית דין געזעצן אין די בית דין שטוב טאמער מען האט עפעס פראבלעמען זאל מען קענען קומען זאגן צו בית דין דאס איז די יאר אין די מיטוואך שוין די מעשה איז געווען אבער בשעת ווען מען איז געווען אירוסין פארשטייט זיך האט מען נישט געוואוינט צוזאמען יא מען טאר נישט א א מאן און א ווייב טארן נישט זיין צוזאמען ביז נישואין אזוי מען זאגט אין די ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. שוין, די מעשה איז געווען אז דער דער יונתן האט געהאט א חבר וואס האט זיך זייער פארגליסט אויף די מיידל, האט ער געטראכט אז ער גייט גיין אינמיטן די נאכט, קיינער זעט נישט און קיינער ווייסט נישט, און גיין זאגן פאר די כלה אז אז אז ער איז יונתן. ווייל עס איז טונקל, עס איז ביינאכט, קיינער ווייסט נישט. שוין, אזוי האט ער געטון, ער איז געגאנגען צו די מיידל, און פאר די מרים האט ער געזאגט אז איך בין יונתן, זאגט זי וואס הייסט יונתן, אונז האבן נאכנישט חתונה געהאט, האט ער געזאגט ניין, איין מאל מעג מען יא פאר די חתונה, שוין, קיצער זי האט זיך גע'טענה'ט מיט אים, עס איז נישטא אזא זאך, פאר מען האט חתונה טאר מען נישט זיין צוזאמען, און זיי האבן זיך געדינגען אהער אהין, ער האט גובר געווען, און דער ער איז גארנישט געווען יונתן, ער איז געווען א.

איז געווארן אז ווער איז די טאטע? סא על כרחך דער אייבערשטער איז די טאטע, ווער איז די טאטע אויב נישט די אייבערשטער? סא וועגן דעם זאגט מען אז יאשקע איז א קינד פונעם אייבערשטן. יא דאס איז די מעשה וואס כ'האב פארציילט, ר' משה פיינשטיין שרייבט אין די, שרייבט אין זיין הקדמה, אינעם פרק, אין די לעצטע, די לעצטע באנד ברענגט ער א, ברענגט ער א מעשה וואס איז געווען, נאך געווען רב אין רוסלאנד, סא ברענגט ער אז ער איז, עס איז געווען פרשת, פרשת וירא, שוין די מעשה איז געווען אז די, וירא.

און זיי האבן געוואלט ס'זאל נאך זיין ווייטער א וועלט, זענען זיי געגאנגען זיי האבן זיך געוואוינט מיט זייער טאטע, שוין, און זיי האבן געגעבן א נאמען עמון און מואב, מואב, מואב פון די טאטע, ווייל דאס איז א קינד פון די טאטע, און עמון מיינט ס'איז אביסל אביסל איידעלער געווען, ס'איז אזוי ווי א היימיש, ווייסט אזוי ווי ס'איז פון די היימיש, האט ער דערציילט ביי די טיש, ער האט פארציילט די מעשה פאר זיינע קינדער, האט ער האט ער חוזק געמאכט, ער האט חוזק געמאכט, משוגע, וואס דארף מען רופן מואב, ווייסט אזוי ווי סתם, וואס דארף מען עס פארציילן. מאך א סיקרעט, רוף זרח מיט גרשון, כ'מיין וואס וואס דארף מען וואס דארף מען רופן מואב מיט עמון, שוין אינמיטן די נאכט האט ער געחלומט ווי ס'קומען צו אים צוויי, ער האט געזען ווי צוויי פרויען זיי האבן געשיינט זיי האבן געשיינט ווי די זון, ליכטיגע צירות, און זיי האבן אים געפרעגט, ווער זענען זיי, האבן זיי געזאגט אז זיי זענען די צוויי טעכטער פון לוט, און זיי האבן עס געמיינט כולו לשם שמים, און די סיבה פארוואס זיי האבן גערופן מואב און עמון, זאגט ער איז געווען ווייל ווייל פלעין ווייל ווייל זיי האבן געוואוסט אז ס'גייט אמאל זיין א גלויבינג און מען ווייסט נישט ווער דער טאטע איז, און די גלויבונג גייט זיין געבויט אז דער אייבערשטער איז, דער אייבערשטער האט געוואוינט מיט דעם מיט דער מאמע. איך האב מורא, אזוי האבן זיי געזאגט, אונז האבן מורא געהאט אז מענטשן זאלן נישט וויסן ווער ווער איז געווען די מאמע, און זיי זאגן אז ער זאל זאגן אז דער אייבערשטער האט געוואוינט מיט זיי, ממילא וועט מען מאכן א געטשקע פון פון זייערע קינדער. פאר דעם האבן זיי דווקא געזאגט עמון און מואב אז מען זאל מען זאל מען זאל נישט מאכן פון זייערע קינדער א געטשקע. ווי ווערט דאס געברענגט? אין די תשובה, ר' משה ברענגט עס אין די הקדמה, און ר' משה זאגט אז יענער יענער האט זיך אויסגעדרייט צו די וואנט, און די צוויי טעכטער פון לוט האבן געזאגט ווייל דו האסט חוזק געמאכט פון אונז, וועגן דעם גייסטו שטארבן. ער האט פארציילט די מעשה פאר ר' משה, ער האט זיך אויסגעדרייט צו די וואנט און ער איז געשטארבן. שוין, ר' משה שרייבט דאס, שרייבט די מעשה. שוין, דאס איז געווען די מעשה מיט יאשקע. יאשקע, בקיצור, ס'איז געבוירן געווארן אלס א ממזר, ער איז געווען א ממזר. אבער א ממזר איז באקאנט, איז א מורא'דיגע קלוגע מענטש. יא, ממזרים רוב זענען זייער קלוג. הא? הא? ווייל מרים איז געווען אירוסין, נאך אירוסין איז ער ממזר, א עכטע ממזר. סאו ער איז געווען א ממזר און ער איז ער איז ער איז געווען זייער א קלוגער, ער האט זייער פלייסיג געלערנט, און ער האט טאקע געקענט, ער איז געווען א ריזיגער תלמיד חכם, ער איז געווען א תלמיד פון רבי יהושע בן פרחיה, און ער האט געווען אויסגעשטיגן אין תורה. ער האט ליב געהאט צו לערנען, געקענט לערנען, מ'זאגט וואס ער האט געלערנט ממש שעה'ן, טעג האבן אנדערע זיך געמוטשעט גאנצע טעג וואכן, ער איז געגאנגען מורא'דיג. דארף איך גמרא גייט ארויף גיין די מעשה פון יאשקע. ס'איז דא אסאך פלעצער, ס'איז דא, ס'איז ארויסגענומען פון ש"ס, ווייל די די צענזור האט עס ארויסגענומען, אבער היינט איז שוין צוריק געלייגט, איך געדענק איך האב אמאל פארגעלערנט סנהדרין. און איך האב מיך פארגעקוקט אין מיין גמרא אינדערהיים, און און איך קום אין בית מדרש, איז דא נאך א גאנצע שטיקל גמרא, איך האב מיך נישט פארגעקוקט ווייל ס'גייט נישט, נאר האב מיך געכאפט, כ'האב געזען אין מיין גמרא פעלט א שטיקל, כ'האב געזען אזוי ווי ס'איז בלענק, און האב איך נאכדעם געכאפט אז די אז די די דאס איז פון די גמרות, היינטיגע צייטן האט מען שוין נישט מורא, מ'האט אלעס צוריקגעלייגט. רוב גמרות איז רוב זענען שוין צוריק געלייגט. היינט ניין, ווייל היינט איז עס נישט מ'גיט נישט מקדש. אמאליגע צייט האט מען געגעבן א רינגל, א נישט א נישט א נישט א ווי מען זאגט א היינטיגע ענגעידזשמענט רינג, יא אמאל איז עס געווען עס איז געווען קידושין, ממש מקדש געווען, יא סאו.

גמרא זאגט ער האט גענומען א שופר האט אים געלייגט אין חרם, זעט אויס ער האט געהאלטן אז ער דארף באקומען די מעסעדזש אז מען טאר נישט זיין ביזי מיט די זאכן, שוין האט אים געלייגט אין חרם, און רבי יהושע בן פרחיה איז יעדן טאג, אזוי זאגט די גמרא, יעדן טאג איז רבי יהושע בן פרחיה, איז די יאשקע געקומען צו רבי יהושע בן פרחיה, רבי איך וויל תשובה טון, איך וויל זיין וואויל, איך וויל תשובה טון, איך גיי זיין וואויל, און יעדן טאג האט ער אים אוועקגעשטופט, ניין ניין ניין, ער האט נישט געפילט אז ער מיינט עס אמת'דיג, איין מאל האט ער געפילט יא ער מיינט עס אמת'דיג, און נאר רבי יהושע בן פרחיה האט געהאלטן אינמיטן דאווענען אינמיטן ליינען קרית שמע, און ער האט און ער האט ער האט אזוי ווי געווינקען מיט די פינגער, איז לכאורה איז געווען ביי די צווייטע והיה אם שמוע, ער האט אים געוויזן אז ווארט, און ער האט געמיינט, יאשקע האט געמיינט אז די רבי האט אים אוועקגעשטופט, און ער האט געפילט, יאשקע האט עכט געפילט אז ער מיינט עס אמת'דיג, און דאך זיין רבי שטופט אים אוועק, ס'הייסט ביז היינט די רבי האט אים אוועק געשטופט, ער האט פארשטאנען אז ער מיינט בלאף, אבער דעמאלס האט ער געפילט ער מיינט עס אמת'דיג, רבי יהושע בן פרחיה האט עכט געמיינט ער וויל אים מקרב זיין, אבער למעשה ער איז געווארן אוועק געשטופט, דעמאלס האט ער מחליט געווען, אקעי, די רבי וויל מיך נישט, פיין, איך וועל שוין טון מיינע. איז דאס זאגט די גמרא. די גמרא זאגט דאס האבן מיר געלערנט ביי אלישע אויך האט עס געדענקט די גמרא זאגט אלישע אלישע איז געגאנגען אין דמשק שטייט אז ער האט זיך געבעטן גיחזי האט זיך בקיצור און ער האט געהאלטן אין איין אוועק פושן זאגט די גמרא מ'טאר נישט זיין אזוי מ'טאר נישט אוועק פושן בשתי ידיים די גמרא זאגט אפילו א תלמיד פירט זיך נישט אויף ווי ס'באדארף זיין וואס דארף מען מקרב זיין מיט די רעכטע האנט און אוועק פושן מיט די לינקע האנט? לעולם יהא אדם, דאס זאגט די גמרא, לעולם יהא אדם שמאל דוחה וימין מקרבת, טאר נישט מען טאר נישט אוועק פושען ביידע הענט, די גמרא זאגט ווייל סיי גיחזי איז האט פארלוירן ביידע וועלטן דורך דעם וואס אלישע האט אים אוועק געשטופט און סיי יאשקע דורך דעם וואס רבי יהושע בן פרחיה, די פשט דערפון איז ער האט געפילט אזוי ווי ער האט דאמאלס געפילט אזוי ווי ער באלאנגט נישט מער דארט. ס'איז א מורא'דיגע זאך, ווען א מענטש הייבט אן צו פילן אז ער האט נישט וואו צו בלאנגען, ער באלאנגט נישט דארט, מאכט עס א מענטש זאל אינגאנצן אוועקגיין פון, ער דארף ערגעץ בלאנגען, יעדער מענטש דארף פילן ער באלאנגט ערגעץ, סאו רבי יהושע בן פרחיה איז דער, דער יאשקע האט געפילט ער באלאנגט שוין נישט ביי יענע גרופ, סאו וואו גייט ער? האט ער געמאכט א אייגענע גרופ. סאו וואס ער האט געטון איז, ער איז געווען א מורא'דיגע קלוגע מענטש, ער האט געקענט אסאך לערנען. איך האב אמאל געהערט פון ר' ראזענבלום זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט אז ער האט ער האט האט זיך עפעס געהערט פון אים אליינס איך געדענק שוין נישט איך האב עס געהערט פון אים אליין אבער עכ"פ האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך אז תורה האט א מורא'דיגע כח תורה איז א מורא'דיגע זאך תורה איז די וועפענס זאגט ער יאשקע האט מורא'דיג אסאך געקענט לערנען און וויבאלד אז ער האט עס ער איז געגאנגען אין דאס אריין ער האט אנגעהויבן צו טון א צווייטע זאך. האט ער גענומען די כח התורה וואס ער האט געהאט און ער האט איבערגעדרייט די וועלט, דאס הייסט די סיבה וואס ער האט געהאט אזא כח וואס ער האט געטון, ווייל ער האט געהאט די כח התורה. סם חיים דער מאמין האט דארט. סם חיים, איז דאס וואס די גמרא רעדט, מסביר אין יענע גמרא דארט, די גמרא דארט אין תענית, ס'איז סם חיים און סם המוות, האט ער מסביר געווען סם מיינט אז ס'איז א, ס'איז א זאך, ס'איז א זאך, אויב מ'נוצט עס פאר גוטס איז עס גוט און אויב נישט קען מען נעמען די סם און עס נוצן פאר א שלעכטע זאך. שוין די מעשה איז געווען, ער וואס ער האט געטון איז, מען זאגט אז אין די קודש הקדשים איז געווען א, איז געווען אויסגעקריצט א שם, ווייל ס'איז דא א זאך שמות, א מענטש קען מאכן, אותות המופתים קען ער מאכן מיט שמות, ס'איז דא אזא, ווער ס'קען די שם פון די יו"ד קיי וא"ו קיי במילואו ווי אזוי מענטשן וואס זיי ווייסן וואס ס'איז קענען מיט דעם מאכן אותות המופתים, יא חזל זאגן אז מ'טאר זיך נישט משתמש זיין בשמות, א מענטש טאר נישט מאכן א. א מענטש טאר נישט טון א פעולה מיט א שם, כאטשיג ער ווייסט ווי אזוי, יא די גמרא זאגט דאשתמש בתגא חלף, איינער איז זיך משתמש מיט א שם, ער ווייסט און זאגט די גמרא חלף מן העולם, יא די בעל שם טוב באקאנטע מעשה אמאל געווען איז אריבער געפארן א וואסער און ער האט און ער האט זיך משתמש געווען מיט א שם, האט ער נאכדעם תשובה געטון, איז ער געגאנגען און ארויף געלייגט א ליילעך אויף די אויף די וואסער און נאר מיט אמונה פשוטה, ער האט געדארפט מתקן זיין דאס ער האט זיך משתמש געווען מיט א שם. קיצור ווער, אונז האמיר נישט די נסיון, ווייסט מען נישט וואס ס'איז, אבער על כל פנים מענטשן וואס זיי ווייסן יא, ס'איז דא אזאך ווי א שם, דארט אין די קודש הקדשים איז געווען אויסגעקריצט די יו"ד קיי, א געוויסע שם, וואס איינער ווייסט ווי אזוי זיך משתמש זיין מיט די שם, קען ער קען ער מאכן אותות ומופתים. ער האט זיך ווי אריינגעגנבעט אין די קודש הקדשים, נאר די מעשה איז געווען, זיי זאגן אז אין די קודש הקדשים איז געווען ווען מ'איז ארויסגעלאפן פון די קודש הקדשים האט מען געקענט, האט מען האט איז געווען אזעלכע מלאכי השרת, מלאכי חבלה, על כל פנים טאמער איינער האט זיך געוואלט דווקא איינ'חזר'ן די שם, האבן זיי געמאכט אזוי ווי זיי האבן דערשראקען די מענטש, אז די מענטש זאל דערשראקען ווערן, די מענטש האט שוין נישט געדענקט די שם, איז ער געגאנגען אריין די קודש הקדשים, און אריין געקריצט אין זיין הענט האט ער אריין געקריצט די שם, און אזוי, ער האט עס נישט געדענקט, אבער איז ארויס געקומען האט ער עס איז געווען אויסגעקריצט. שוין ממילא אזוי האט ער געדענקט די שם, און מיט די שם האט ער געמאכט אותות ומופתים, ער איז געפלויגן אין די לופט. ווען מען גייט אריין אין די קודש הקדשים שטארבט מען. זעט אויס די זעט אויס די חזל אז מען פלעגט שטארבן איז נאר ווען איז דאן מען איז מקריב קטורת.

געוואלט דאך עפעס קענען פארקויפן, וואס קען ער פארקויפן? האט ער געדארפט פארקויפן עפעס, האט ער געטראכט, אריין אין די קודש קדשים, ער זיך אויסלערנען די שם, וועט ער קענען מאכן מופתים. און ער האט טאקע געמאכט מופתים. און ער איז געפלויגן אין די לופטן. מיט די שם איז ער געפלויגן אין די לופטן, און ס'איז געווען, גוים האבן געזען ווי א מענטש פליעט אין די לופטן, ס'איז געווען זייער א פאני זאך. און נאכדעם, טאמער ס'איז געווען א קראנקער מענטש, האט ער גראד אויסגעהיילט. מיט די שם האט ער אלעס געקענט מאכן. פלעין ער האט גענומען א שם און ער האט זיך משתמש געווען דערמיט און ער האט און באמת בשעת ווען ער האט געלעבט האט ער איז גארנישט געווען. ער האט געהאט אסאך פאלאוערס ער האט געהאט יא אזוי ווי מען זעט אזא צעדרייטע מענטש יא מען זעט א מענטש מען זעט א מענטש טון אזעלכע אינטערעסאנטע זאכן סאו אטאמעטיקלי מען לויפט אים נאך אבער אמאליגע צייטן נישט געווען סאושעל מידיע ווי היינט היינטיגע צייטן אזא מענטש וואלט מפורסם געווארן אין איין מינוט יא אבער אמאליגע צייטן ער האט געהאט א געוויסע עולם מיט זיך אבער עס איז נאכנישט געווארן קיין גלויבינג. די גאנצע גלויבינג וואס איז געווארן איז געווען אפאר הונדערט יאר שפעטער, אבער בשעת ווען ער האט געלעבט איז נישט געווען א איז נישט געווען א זאך, אבער כמובן מענטשן האבן זיך צוזאם גענומען ארום אים, מערסטנס געווען גוים, יא אידן האבן פארשטאנען אז יא דער רמב"ן זאגט אז דאס וואס שטייט אין פרשת ראה יא כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת און ער וועט זאגן נלכה ונעבדה אלהים אחרים. זאגט ער דער רמב"ן כפשוטו די תורה מיינט יאשקע. יאשקע איז געגאנגען ער האט געוויזן אותות ומופתים און ער זאגט די דרייווער בקיצור ער קומט זאגן זאכן אז דער אייבערשטער האט געזאגט. מיט אנדערע ווערטער אידן האבן געוויסט סא א מענטש מאכט אותות ומופתים אידן זענען קיינמאל נישט נתפעל געווארן פון איינער מאכט אותות ומופתים ביי אידן איז דאס נישט געווען קיין א זאך וואס איז וואס איז פיין שוין מאכט ער אותות ומופתים סא די גוים זענען משוגע געווארן פאר דעם און די גוים האבן אנגעהויבן און די מעשה איז געווען אז. שוין איך זאג נאכאמאל, די גוים זאגן אז די גאנצע היסטערי הייבט זיך אן צוויי טויזנט יא, סאיז דא די יאר צוויי טויזנט צוואַנציק יא, וואס איז די יאר? סאו זיי זאגן אז דעמאלס געבוירן, דעמאלס געשטארבן, אויך דא א מחלוקת יא וואס דאס איז, אבער די יארן שטימען נישט, ווייל צוויי טויזנט צוואַנציק יאר איז געווען אפאר יאר פאר די חורבן הבית, יא און סהאלט שוין נאנט צו די חורבן הבית באלד צוויי טויזנט יאר,

ער איז געווען נאך שמעון הצדיק, נאך שמעון הצדיק יוחנן כהן גדול, קיצור ער איז געווען, ער איז געווען אנפאנג פון די פון די זוגות, סאו ער איז געווען, ער איז געווען דרײַ הונדערט יאר פאר די חורבן הבית, סאו פעלט זיי בערך צוויי הונדערט און פֿופֿציק יאר, ווי כ'האב שוין געזאגט דער דער מאירי ברענגט, דער מאירי און תוס' הרא"ש ברענגן אז ס'איז געווען א דיבעיט, אז די זיי זענען ברוגז מ'האט געהארגעט אים, מ'האט געהארגעט יאש, מ'האט טאקע געהארגעט יאשקע, ווען האט מען געהארגעט יאשקע, עס איז געווען ערב פסח זאגט די גמרא, און די מעשה איז געווען, ער איז געווען א מסית ומדיח, ער האט געהייסן מענטשן דינען עבודה זרה,

און האט אים אראפגעווארפן, און ער איז דאס, מ'האט אים דן געווען די סנהדרין, מ'האט אים געהארגעט, דאס איז געווען די מעשה, מ'האט אים געהארגעט, ער. נישט די ראמענס? לא, ניין. ס'איז אויך א מחלוקת, אבער דאס שטייט אין די גמרא, די גמרא ברענגט אז פלעין מ'האט אים געהארגעט, ער איז געווען א מסית ומדיח. אויס מיט דיך, מען האט אים געהארגעט און שוין. און שוין, דו ווייסט דאך די גוים זענען ברוגז אויף די אידן וואס די אידן האבן געהארגעט יאשקע. איך האב אמאל געזאגט אז מען פרעגט א גוי וואס פארוואס ביסטו נישט ערליך, פארוואס האלטסטו נישט דיין תורה, זאגט ער, אה, עס איז קיינמאל נישט געווען א יאשקע. שטותים מיט לאקשן די גאנצע מעשה. פרעגט אים נעקסטע וואך, פארוואס הארגעסטו א איד? ווייל די אידן האבן געהארגעט יאשקע, האסט דאך געזאגט לעצטע וואך ס'איז נישט געווען קיין יאשקע, ניין אויף צו הרג'נען א איד איז ער יא געווען, אבער יא דאס איז די טבע פון, דאס מיינט א מענטש ס'איז נישט די ס'איז לעכעריג די גאנצע מעשה, שוין עכ"פ די די די מעשה איז געווען אז. די ערשטע צייט, אין ספר יוסיפון ברענגט ער וועגן דעם, זאגט ער, די ערשטע צייט ווען ס'איז געווארן די גלויבונג, וואס די גלויבונג האט זיך אנגעהויבן צו זיין א פעסטע גלויבונג, האבן די רוימים זייער זיך געשלאגן אקעגן דעם, די רוימים האבן עס נישט געוואלט, עס שטייט אין די ערשטע צייטן די רוימים, טאמער עס איז געווען איינער וואס איז געווארן א קריסט, האט מען אים אריינגעלייגט, מ'האט גענומען א טאפ אויל און אויפגעקאכט, מ'האט אים אריינגעלייגט לעבעדיגערהייט אין די טאפ, אפגעקאכט צוזאמען מיט די אויל, מ'האט געמאכט אים א לאטקע, דאס איז געווען די עונש וואס איינער וואס איז געווען א קריסט, די רוימער מתחילה, וואס? ווען ער האט געלעבט? ניין ניין ניין, איך זאג די גאנצע גלויבונג האט זיך אנגעהויבן פעסט נאכדעם וואס ער איז געשטארבן, מ'האט געזאגט ער איז געשטארבן איז ער ארויף אין הימל, און ער איז צוריק אראפגעקומען. קיצור, די וועגן וויאזוי זיי לייגן עס אראפ. איז רוים מתחילה האט זיך מורא'דיג מתנגד געווען, דער יוסיפון ברענגט, יוסיפון ברענגט, איך מיין יוסיפון איז דאך געווען אין יענע דור, סאו יוסיפון ברענגט אז מען האט זיך מורא'דיג מתנגד געווען צו דעם, און נאכדעם, נאכדעם, ס'איז אביסל, ס'איז אביסל פארקערט, איז דארט געווארן די מעין, דארט איז געווארן די. זאך, אזוי איז דארט די הויפט גלויבינג, דארט איז געווען, פון פון דארט איז עס געפארן צו די גאנצע וועלט, יעצט וועסטו די קשיא פרעגן פארוואס די גוים האבן עס אזוי עקסעפטעד, פארוואס וואס האבן זיי וואס האבן זיי געטראפן דעם יאשקע, סימפל, ער האט געמאכט אותות ומופתים, און ער האט געהיילט קראנקע, און ער האט טאקע געטון מורא'דיג אסאך זאכן, און ער האט פארקויפט, יא ער האט פארקויפט, אז פארוואס מאכן זיי די פיקטשער פון א. פון פון א הערש. ער האט פארקויפט אז ער אז דער אייבערשטער האט אים געשיקט א תורה א מגילה אויף די קאפ פון א הערש. סאו אזוי האט ער פארקויפט. במילא אין די קאפ פון הערש איז געשטאנען אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער גייט ער גייט טוישן די די ער טוישט אויף די אידישע פאלק מיט זיי. דאס הייסט די די אידישע פאלק איז אויס, דער אייבערשטער איז אויפגערעגט אויף די אידישע פאלק און ער נעמט זיי פאר א פאלק. איי עס שטייט אין די תורה אז די תורה גייט קיינמאל נישט געטוישט ווערן, אז די תורה גייט קיינמאל נישט, תורה זו לא תהא מוחלפת, און ס'איז נישטא אזא זאך אז די אידן גייען קיינמאל נישט ווערן אויס, סאו נאכאמאל, איך זאג דיר, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין קשיא אויף, די איד האט עס קיינמאל נישט עקסעפטעד, די איד האט קיינמאל נישט, האט עס קיינמאל, די גוים האבן אבער געזאגט אז די אידן, רבש"ע האט אוועקגעווארפן די אידן. יא, און ער האט געשריבן, יא וועגן דעם האבן זיי געשריבן א נייע תורה, פארוואס האבן זיי געשריבן א נייע, זיי האבן. ווער האט געשריבן די נייע. איז אויך דא א, אויך דא א גרויסע מחלוקת ווער ס'האט עס געשריבן, אבער פארוואס האבן זיי עס געשריבן, ווייל די, די, די תורה, די בייבל איז די עלטסטע בוק, יא ביי זיי אויכט, יא די תורה דאס איז די עלטסטע ביכל און ביי זיי איז דאס, און זיי ווייסן דאס.

ס'איז כדאי צו הערן. וואס? ס'איז כדאי צו הערן. כ'וועל זאגן, כ'וועל זאגן וואס ס'איז. זיי ווייסן נישט וואס עס שטייט אין די בייבל. אין אנדערע ווערטער, זיי ווייסן אז די בייבל איז אמת. אבער די, וואס? די אולד טעסטאמענט, יא. זיי ווייסן. אבער זיי, די סתם המון עם, ביי די גוים לערנען דאס נישט. זיי לערנען נאר וואס עס שטייט אין די נייע. יעצט, איינער נעמט זיך קוקן אין די נייע, און קוקן די אלטע, דער סיאסם איז רייך, ער קומט זיך פון דארט. ער איז געווען א. ער איז געווען עס עס, און ער איז דורך געגאנגען די גאנצע דאס, און ער ווייזט ווי ס'איז דא סתירות אין יעדע יעדע פאר פעידזש איז דא אפענע קשיות, און דו קענסט זיך נישט קיין עצה געבן ווייל ס'איז נישט אז נישט אז ס'איז דא קשיות ווי ווייסט מען צו ענטפערן מיט א רשב"א מיט א ריטב"א, וואס? אמת! די גמרא די גמרא קאמט אויב דו גלייבסט די ערשטע שטימט קען נישט זיין קיין צווייטע, רייט?

וואס דארט האט מען פארקויפט פינף גלויבינגען, חוץ מוסלמענער, א קריסטשען מיט נאך צוויי און די אידישע גלויבינג, סאו עס איז נישט געווען קיין, ס'איז נישט געווען קיין היימישע דאס, ס'איז געווען א, סאו די מעשה איז געווען, מ'האט גערופן פאר יעדע גלויבונג האט מען אראפגערופן, ס'הייסט נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט סטאדיען די די, ס'איז געווען, מ'האט עס געלערנט אין די קאלעדזש פאר א, פאר א וויסנשאפט, יא, סאו בקיצור האט מען גערופן פאר א ראביי, שוין האט מען אים אראפגערופן ער זאל גיין רעדן די לעצטע. שוין האט ער האט ער געפרעגט האט ער געפרעגט דארטן די סטודענטס ס'געווען דארטן זעכציק סטודענטס האט ער געפרעגט די סטודענטס צו וואס האט וואס האט ענקער ענקער טיטשער אויסגעלערנט וויאזוי האט זיך אנגעהויבן די אידישע גלויבונג האט ער געזאגט וואס הייסט דער אייבישטער איז געקומען צו משה רבינו און געזאגט פאר משה רבינו איך האב א תורה און גיי גיב עס פאר די אידן. אה, עס הייסט די אידישע גלויבונג האט זיך אנגעהויבן מיט איין מענטש. אזוי ווי קריסטשען וואס האט זיך אנגעהויבן קריסטשע יא אויך די זעלבע וועג. עס הייסט ער האט געזאגט, יאשקע האט געזאגט אז דער אייבערשטער האט געשיקט אז דער אייבערשטער האט מחליט געווען, ער האט געשיקט א תורה, ער האט געשיקט א תורה על קרן הצבי און ער האט מיר עס געשיקט. הייסט עס האט זיך אנגעהויבן מיט איין מענטש. הייסט אזוי האט זיך אנגעהויבן די תורה אויך. זאגט ער יא, יא אזוי האט דער טיטשער געזאגט. שוין האט ער געזאגט אקעי, אקעי לאמיר אויפמאכן די, לאמיר אויפמאכן די. דער דער ערשטער, יא לאמיר אויפמאכן די בייבל לאמיר זען וואס עס שטייט אין די תורה, שוין שטייט ביום השלישי ירד העם ירד ירד השם אל העם, אזוי האט ער אנגעהויבן האט ער געזאגט פסוק נאך פסוק ווי עס שטייט דער אייבערשטער האט געמאכט די חשבון לכאורה האט דער אייבערשטער געגעבן די אידן די קלענסטע נומבער איז דריי מיליאן, יא די קלענסטע נומבער, ס'דא זעקס הונדערט טויזנט מענער, ס'דא זעקס הונדערט טויזנט פרויען. דא האסטו זייערע קינדער, די גמרא מאכט א חשבון וויפיל קינדער מענטשן האבן געהאט, דא האסטו זיי האבן געהאט עלטערן און העכער זעכציג, וואס דאס גייט נישט אריין אין די נומבערס, סא למעשה עס איז געווען בערך דריי, לאמיר זאגן די ווייניגסטן דריי מיליאן, דריי מיליאן אידן איז דער אייבערשטער אליין געקומען געגעבן א תורה, און עס איז נישט דא קיין איין גלויבינג וואס האט די זאך, די מעשה איז נישט דא, די מעשה, די מעשה אז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר אזויפיל מענטשן איז נישט דא, בקיצור, קיצור, וואס? אלעמאל א גלויבינג הייבט זיך אן אז דער אייבערשטער האט געגעבן פאר איין מענטש. ס'איז יא געווען איין גלויבינג וואס האט יא געזאגט אז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו טויזענטער מענטשן, אבער עפעס איז געווארן אן עקספלאוזשן און אלע מענטשן זענען געשטארבן. שוין, סאו, אבער למעשה דאס אז די, איך געדענק וויי וויי האט געזאגט אמאל, האט ער געזאגט אז שטייט דארט אין פסוק אז מי, ווער איז אזוי ווי די אידישע פאלק וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה ויחי, און עס איז געבליבן לעבן, נישט אזוי ווי זיי וואס זאגן אז ס'איז געווארן עקספלאוזשן, בקיצור ס'איז נישט דא, די.

האט איינער האט בקיצור איין סטודענט געפרעגט, איך פארשטיי נישט, די וועלט ווייסט פון דעם אז די אידישע גלויבונג האט זיך אנגעהויבן מיט אזויפיל מענטשן? האט ער געזאגט ניין, גיי פארקויף עס האט ער געזאגט. אקעי.